מיר גייען לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כא פרשת תרומה, די ערשטע שיחה אין פרשת תרומה, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט זעקס און פֿערציק, הונדערט זעקס און פֿערציק אין ליקוטי שיחות פרשת תרומה. זייער זייער א געשמאקע שיחה, דער רבי וועט ארויסברענגען דעם ענין פון פרשת תרומה. דער דער די אינטערעסאנטע זאך איז אז פארוואס האט מען עס א נאמען געגעבן פרשת תרומה, ס'דא א נקודה וואס דער רבי גייט מסביר זיין דא די געשמאקייט פון דעם ענין און דערנאכדעם די הוראה וואס מען דארף ארויסלערנען פון דעם, לכאורה פארוואס מען האט געגעבן א נאמען תרומה, ס'איז דאך דא אסאך סארטן תרומות, און תרומה איז דאך נאר די הכנה אויף דעם משכן, די גאנצע ענין פון די פרשה איז דאך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, פארוואס הייסט די פרשת תרומה די הכנה אויף דעם ענין פון דעם משכן? צווייטע זאך איז אז דער משכן איז דאך געווען א זאך וואס איז דאך געווען נאר זמני, ס'איז געווען נאר אין מדבר, אויב ס'איז געווען נאר אין מדבר, איז וואס קען מען ערשטנס פארוואס פארנעמט די תורה אזויפיל פרשות אויף דעם ענין פון דעם משכן, וואס מען קען זען אז ס'גייט אריבער די פרשות תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל פקודי, ס'זעט אויס כמעט א צענטל פון גאנץ חומש, פינף פרשות פון פופציג גייט אוועק אויף דעם ענין פון משכן, און ס'איז געווען נאר א ענין פון זמן, און וואס איז די הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם? און מען קען נישט זאגן חס ושלום אז ס'איז נאר די תורה דערציילט אונז א מעשה, חס ושלום, דארף מען דאך וויסן וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם. און אויכעט, און דערנאכדעם וואס איז די הוראה פון דעם וואס מיר קענען נעמען פון דעם ארויסנעמען אויף יעדן טאג אין אונזער עבודת השם. און דער רבי וועט ארויסברענגען דעם חילוק פון דעם ענין פון די עבודה ווי ס'קומט, ווי ס'קומט א זאך מלמעלה, ווי ס'קומט די עבודה מלמטה אין עבודת האדם. דער גאנצער ענין פון באשאפן די וועלט איז געווען ס'זאל זיין אז דער אייבישטער וויל א דירה בתחתונים און ניט נאר אידן קענען עס מאכן דורך זייער עבודה. און מיר לערנען אין די שיחה פשוט געוואלדיג און געשמאק יעדער ווארט. שוין גערעדט פיל מאל בנוגע דעם שמות הסדרות, מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל וועגן די נעמען פון די סדרות. כאטש אז בפשטות איז דער נאמען פון יעדער סדרה על שם התחלתה, בפשטות האט מען א נאמען געגעבן יעדער סדרה מיט דעם נאמען אויפן אנהייב פון די סדרה. וויבאלד אבער אז עס איז א מנהג ישראל זיי אזוי צו רופן, עס איז געווארן א מנהג אז אידן רופן עס אזוי, וואס מנהג ישראל איז דאך תורה ווי עס שטייט אין ירושלמי אין פסחים, איז אויב מנהג ישראל איז תורה, דארף דאך דא אויכעט זיין באהאלטן עפעס פארוואס די נעמען האט מען אזוי געגעבן. און אין תורה זענען אלע עניינים בתכלית הדיוק, יעדע זאך איז דאך מדויק הונדערט פראצענט, איז מובן אז דער נאמען פון יעדע סדרה דריקט אויס דעם תוכן מיוחד פון דער סדרה. וויבאלד אז מ'האט געגעבן דעם נאמען אזוי, איז דער נאמען מוז ארויסגעבן דעם תוכן פון די גאנצע ספר. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דרײַ פון מדרש תדשא פרק כ, וכל הספרים הקדושים יש בהם חכמה, בינה ודעה למה נכתבו ונקראו שמם. און ער איז ממשיך, למה נקרא שמו בראשית. זעען מיר אז ס'דא אין דעם א ענין אין די נעמען וואס מ'האט געגעבן, ס'ליגט אין דעם באהאלטן עפעס. ווי מובן אויך, אין הוספה צו דעם איז דאך מובן אויך פון תורת הבעל שם טוב, וואס דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שער היחוד והאמונה פרק א', בנוגע ענייני העולם בכלל, אין אלע ענייני העולם, אז שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, דעם נאמען וואס מען רופט אים אין לשון הקודש, איז דער חיות פון דער זאך, ובמילא איז מרמז אויף איר תוכן איכות. ס'איז נישט א שפראך וואס איז געווארן אז מ'האט זיך אוועקגעזעצט און געמאכט א הסכם אז א טיש אויף ענגליש ווערט אנגערופן טעיבל און אין אן אנדער שפראך ווערט עס אנגערופן אנדערש בשעת מ'האט א נאמען געגעבן די אלע חפצים ווי שטייט דאס אין כל אשר יקרא לו האדם הוא שמו מ'האט א נאמען געגעבן שולחן איז ווייל דער חיות פון דעם קומט פון שין למד חית לאנגע נון במילא דאס מרמז אויפן תוכן פון דעם עניין אז דאס איז זיין חיות זעלבע זאך איז אויכעט אין די נעמען פון די פרשות און דער ענין אז דער שם הפרשה איז נישט סתם לסימנה בעלמא, נישט נאר סתם א סימן צו מאכן א חילוק פון איין פרשה ביז די אנדערע, איז מוכח אויך פון דעם שם פון אונזער פרשה פון תרומה, מ'וועט דאס זען אין די פרשת תרומה נאך זען. דער רבי ברענגט א ראיה אין הערה פינף, נאך א הוכחה צו דעם, מען זעט מען זעט אין פרשת מען זעט אין פרשת אין פרשת נח און אין פרשת תולדות שטייט אלה תולדות נח און מען רופט עס נח, און אויך שטייט אלה תולדות יצחק בן אברהם, שטייט און מען האט די פרשה אנגערופן תולדות נישט יצחק, זעהט מען דאך אז דא ליגט עפעס באהאלטן אין דעם פארוואס די פרשות ווערן אנגערופן מיט דעם נאמען. אויב מען זאל אננעמען. אז דער נאמען פון יעדער סדרה איז בלויז על שם התחלתה, דער נאמען איז דא ווייל אזוי הייבט זיך אן די פרשה, נאר היות דער נאמען דארף אונטערשיידן איין סדרה פון דער צווייטער, דערפאר קען מען נישט רופן ביידע פרשות תולדות, איינער דארף ווערן גערופן תולדות און איינער דארף ווערן גערופן נח, לכאורה האט דאך געדארפט זיין פארקערט, עס דארף ווערן גערופן נח און דארף ווערן גערופן תולדות, דא שטייט דאך תולדות איז דער ערשטער ווארט דארטן פאר נח. אויב מען זאל אננעמען אז דער נאמען פון יעדער סדרה איז בלויז על שם התחלתו, נאר היות דער נאמען דארף אונטערשיידן איין סדרה פון דער צווייטער, קען מען דערפאר על פי רוב נישט נוצן אלס שם דעם ערשטן ווארט אדער ווערטער. איז ממילא ממש ממילא איז בלויז על שם התחלתה ממש פון דער סדרה, מען קען דאך נישט זאגן עס איז ממש ווייל אז נישט וואלט עס געווען אסאך סדרות די זעלבע, ווייל זיי זענען די זעלבע בכמה סדרות. דער רבי ברענגט א דוגמא, די דוגמא שטייט אלה תולדות וואס דערמאנט פריער,

נאר מיטן ווארט ויקחו וואס שטייט פריער אין און נענטער צו התחלת הפרשה האט מען נישט א נאמען געגעבן ויקחו מ'האט א נאמען געגעבן תרומה און נישט לי ס'שטייט ויקחו לי תרומה איז דאך א ראיה אז דא ליגט עפעס באהאלטן פאר וואס מען גיבט דעם נאמען תרומה אז אין תרומה ווערט ארויסגעגעבן די גאנצע פרשה וועגן וואס רעדט זיך אין די גאנצע פרשה ווען ס'שטייט ויקחו לי אדער ויקחו וואלט געווען זייער גוט ס'נישטא נאך א פרשה וואס הייבט אן מיט אזעלכע ווערטער וואלט מען געוואוסט אז דאס איז די פרשה פון ויקחו לי האט מען א נאמען געגעבן תרומה צו ווייזן אז דאס ברענגט ארויס דעם גאנצן עניין דעם תוכן פון תרומה דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס זייער געשמאק די הערה זעקס ברענגט ער אראפ ווי מ'זעט אין רמבם אין רמבם אין זיין סדר התפילות ברענגט ער אראפ אדער ויקחו לי אדער ויקחו לי תרומה אין אבן עזרא שטייט ויקחו לי תרומה מנהג ישראל אין כמה מקומות וברובם און דער רבי זאגט אין אלע חומשים וואס איך האב געזען שטייט תרומה שטייט נישט ויקחו לי תרומה שטייט נישט ויקחו נישט ווי דער רמבם זאגט ויקחו לי שטייט דווקא אזוי און דער רבי זאגט אז מען קען זען טאקע אז אין רמבם און אין ראשונים אין א סך פרשיות ווערן זיי אנגערופן מיט אנדער סארט אופן אבער מנהג ישראל איז נישט געבליבן אזוי וואו זעט מען מנהג ישראל און דער רבי ברענגט א דוגמא עס ווערט אנגערופן ואתה תצוה מיר רופן אלעמאל מנהג ישראל מ'רופט עס תצוה די זעלבע זאך אויכעט פקודי שטייט ביים רמבם און אנדערע ס'שטייט אלה פקודי מיר רופן עס פרשת פקודי אזוי אויכעט זאת תהיה ווערט אנגערופן ביי אונז מצורע און ויקח קרח ווערט אנגערופן קרח און אין אנדערע ערטער שטייט אז אין די ראשונים שטייט ראשי המטות, מיר רופן עס אלה מטות, מיר רופן עס מטות, אלה מסעי, מען רופט עס אן מסעי. זעען מיר אז ס'איז דא א ענין אין דעם, וואס איז דא מנהג ישראל צו רופן דווקא מיט דעם ווארט, ווערט דאך דער ענין אז ס'ווערט אנגערופן פרשת תרומה ווייל אין דעם ווערט ארויסגעגעבן דער גאנצער תוכן. פון דעם איז מובן אז דאס וואס מען רופט די סדרה בשם תרומה איז נישט בלויז צו מסמן זיין דערמיט די פרשה אויסטיילן פון אנדערע פרשיות, אויב אויסטיילן פון אנדערע פרשיות וואלט געווען זייער געשמאק ויקחו לי, נאר ווייל ער גיבט ארויס דעם אינהאלט פון דער סדרה, איר ענין כללי וואס טיילט זיך אויס פון אלע אנדערע סדרות, דאס איז פארוואס מען רופט עס פרשת תרומה. אויב אזוי, זאגט דער רבי, דארף מען פארשטיין, לבד דאס וואס לכאורה איז אין ווארט תרומה נישט אויסגעדריקט דער תוכן פון דער גאנצער סדרה, קומען סעיף ב', דער רבי שטעלט נאך אוועק דעם שאלה, אין אות ב' וועט זיך ארויסברענגען די שאלה, בפרטיות שוין זייער קלאר, אז לבד זאת וואס תרומה גיט נישט איז נישט אויסגעדריקט דער תוכן פון דער גאנצער פרשה, איז נאכמער, דער ענין פון תרומה איז נישט קיין חידוש וואס איז דווקא אין דער סדרה. ווילסט דאך מיר זאגן אז די תרומה ברענגט ארויס דעם גאנצן ענין פון די פרשה, תרומה האט נישט צו טון דווקא מיט די סדרה. דער ענין פון תרומה איז נישט קיין חידוש וואס איז דווקא אין דער סדרה ווארום עס זענען פאראן כמה מיני תרומה ס'דא נישט איין סארטן תרומה דא רעדט מען וועגן תרומה צום משכן אבער ס'דא תרומה ס'דא אסאך תרומות בלשון חזל די גמרא ברענגט אראפ אין ברייתא אויף מלאכת המשכן ברענגט אראפ עשר תרומות הן ס'דא צען סארטן תרומות און בפרשותנו רעדט זיך נאר וועגן איין מין תרומה איינע פון די די תרומה פאר מלאכת המשכן, און אפילו לויט דרשת חזל, אפילו לויט ווי ס'ברענגט זיך אין ירושלמי, איז נאר ג' תרומות אמורות כאן, אז עס שטייט ג', איז דאך דא ג', און דאס איז איינע פון זיי. בפרט איז דאך עס נישט, וואס דער רופט עס דא פונעם ווארט וואס מ'גיט ארויס תרומה, בפרט אז תרומה סתם איז די תרומה וואס מ'גיט צום כהן, יעדער קינד ווייסט אז ווען מ'רעדט וועגן דעם ענין פון תרומה, וואס דער ענין פון תרומה? תרומה וואס מ'גיט אוועק, מ'האט פירות, וואס מ'האט, נעמט מען אראפ א חלק פון דעם און מ'איז תורם צו דעם כהן. היינט ווי זאגט מען אז דער נאמען תרומה האט אין זיך דעם תוכן מיוחד פון די גאנצע סדרה? ווי קען דאס זיין? בשעת אז דער ענין התרומות, תרומות סתם, רעדט זיך אין אנדערע סדרות פון תורה, און מיט מער אריכות, ווי וועגן תרומת המשכן דא, ווי מען זעט אין סוף פרשת קורח, רעדט זיך דארטן וועגן די תרומות, אסאך מער, ווי ס'רעדט זיך דא וועגן דעם ענין פון תרומה. ווערט זיך ווייטער די שאלה אויף וואס האט מען א נאמען געגעבן די פרשה, פרשת תרומה. ב', ועוד, יעצט וועט מען צוריקקומען צו דעם וואס דער רבי האט געזאגט, אז וואו זעט מען אין תרומה גיט ארויס די גאנצע פרשה. ועוד, דער תוכן מיוחד פון אונזער סדרה איז בפשטות, וואס דער תוכן מיוחד פון אונזער סדרה? דער ציווי אויף מלאכת עשיית ובנין המשכן. דער ציווי, דער גאנצער, דער תוכן פון די סדרה, מאכן א משכן, מאכן א משכן און מאכן אלע כלים און מאכן דעם ארון, מיט אלע זאכן וואס איז געווען אין משכן. לכאורה ווערט דא דער ענין בכלל נישט ארויסגעבראכט אין ווארט תרומה. אין דער ווארט תרומה ווערט דאס גארנישט דערמאנט אינגאנצן דער ענין, ס'ווערט נישט ארויסגעבראכט דעם ענין פון דעם בויען און מאכן די משכן, וואס ווייזט נאר אויף דער הפרשה ונדבה פון אידן לצורך המשכן, אבער נישט אויף דער עשיית המשכן, אויף דעם ענין פון ועשו לי מקדש וואס דארט שטייט. היינט ווי קען מען זאגן אז דער תוכן הסדרה עשיית המשכן ווערט ארויסגעבראכט אין דעם ווארט תרומה? וואו ווערט ארויסגעבראכט אין דעם ווארט תרומה דער ענין פון עשיית המשכן? א געוואלדיגע שווערע שאלה. די שאלה אין דעם איז נאך שטארקער די שאלה ווערט נאך שווערער לכאורה וואלט מער מתאים געווען אז די סדרה זאל זיך אנהייבן מיטן פסוק ועשו לי מקדש וגומר די גאנצע תוכן הפרשה איז דאך צו מאכן א משכן ושכנתי בתוכם האט די פרשה געדארפט אנהייבן זיך וידבר השם אל משה לאמור ועשו לי מקדש דאן נאכדעם זאגן ווי מאכן דעם מקדש ויקחו לי תרומה די שאלה אין דעם איז נאך שטארקער לכאורה וואלט מער מתאים געווען אין דאס אז די סדרה זאל זיך אנהייבן מיטן פסוק ועשו לי מקדש וגומר וואס דאס איז די נקודה דער יסוד והקדמה פון אלע ציוויים אין דער סדרה איך הייס דיר מאכן א משכן דערנאך זאגן דארפסט נעמען תרומה כולל אויך דעם ציווי ויקחו לי תרומה קומט פון דעם ועשו לי מקדש וואס איז צוליב קענען מקיים זיין דעם ציווי ועשו לי מקדש, האט דאך פריער געדארפט שטיין וידבר גומר ועשו לי מקדש גומר, און ערשט נאכדעם די ציוויים ווי דאס זאל דורכגעפירט ווערן בפועל, איך הייס דיר מאכן א משכן, וואנעט וועט עס ווערן? ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו.
ויקחו, ווי זאל עס ווערן דורכגעפירט בפועל? ויקחו לי תרומה, נדבת המשכן, און לאחר זה, ווי צו בויען דעם משכון. דער סדר וואלט געווען זייער געשמאק, קודם זאל שטיין ועשו לי מקדש, דערנאך שטיין ווי ס'דארף עס מאכן, ויקחו לי תרומה, און דערנאך שטיין ווי מ'האט געמאכט דעם משכון. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוועלף, ועל דרך מה שכתוב ברמבן, דער רמבן אין אונזער פרשה שרייבט, הטעם שהקדים הארון והכפורת, אף שקודם במעשה עשיית המשכן, פארוואס האט זיך אנגעהויבן מיטן ארון, א באוואוסטע שאלה, וואס הייבט זיך אן מיטן ארון, קודם דארף מען דאך מאכן א משכן, דערנאכדעם מאכט דעם ארון און מען שטעלט אים אריין אינעווייניג, מאך דעם ארון פריער, וואו וועסט אים האלטן. זאגט דער רמבם, זאגט דער רמבן, אף שקודם במעשה עשיית המשכן, את אהלו ואת מכסהו, פארוואס האט ער געשריבן דעם ארון, כי הוא מוקדם במעלה. אויף דעם דאס איז דער ענטפער אויף דעם רמבן ועיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון דער דאך דער עיקר דער ענין פונעם גאנצן פרשה איז דער ועשו לי מקדש דער ענין פון ושכנתי בתוכם און דאס איז געווען אין ארון האט דאך געדארפט אנהייבן בעסער וואלט געווען זייער געשמאק ועשו לי מקדש דערנאכדעם די ציוויים פון תרומה און דערנאכדעם ווי צו בויען פון דעם וואס דער פסוק איז מקדים דעם ציווי ויקחו לי תרומה, דאך רעדט וועגן דעם חומש אליין, די שאלה איז נישט אויף דעם נאמען וואס מ'האט אים געגעבן תרומה, נאר אויף חומש פארוואס האט דער אייבישטער אריינגעשטעלט אין די תורה קודם ויקחו לי תרומה, דערנאכדעם ועשו לי מקדש. פון דעם וואס דער פסוק איז מקדים דעם ציווי ויקחו לי תרומה פאר'ן פסוק ועשו לי מקדש, איז משמע להיפך, אז דער ווארט תרומה ברענגט ארויס דעם תוכן ענין המשכן מער ווי דער פסוק ועשו לי מקדש. ווי שטימט דאס?

דאס הייסט, נישט די עשיית המשכן ועשו לי מקדש, נאר די השראת השכינה אין משכן. דער גאנצער תוכן פון דעם משכן איז אז דער אייבישטער זאל קענען רוען דארטן. ושכנתי בתוכם, דער מאכן דעם משכן איז קענען רוען דארטן. און כל זמן ס'איז נאך דארט נישטא קיין שכנתי פון דער שכינה, כאטש מ'האט שוין פארענדיגט דעם גאנצן בנין, וואס נאך אלץ נישטא דארטן די שכינה, הייסט עס נאכנישט משכן לאמיתתו. ווען קען איך עס אנרופן משכן לאמיתתו? ווען די שכינה קומט אראפ דארט און זי איז שורה, זע איך דאך אז דער גאנצער ענין פון דעם איז דער ענין פון שכינה. ווי קענסטו מיר זאגן אז א אז ס'הייסט תרומה, תרומה איז נאך ווייט פון דעם ענין פון השראת השכינה? דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פערצן, פירוש רש"י און דער אור החיים, און און וואס זיי זאגן, זיי זאגן ועשו לי מקדש,

פופצן זאכן וואס מ'האט געברענגט עצי שטים מיט כסף וזהב מיט אלע זאכן וואס שמן למאור ווי מ'רעכנט עס אין די פרשה דאס קען ווערן געמאכט נאר נאר דער אייבערשטער קען עס מאכן ווייל דער אייבערשטער איז א כל יכול מיר זעען א פסוק אין מלכים שטייט מאמר שלמה שלמה המלך זאגט דארט הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך די שמים און די שמי השמים קענען נישט אריינעמען אין זיך דעם ענין פון די שכינה און זאל מאכן דעם ענין פון השראת השכינה אף כי הבית הזה אויף דעם הויז וואס איך גיי בויען פון גשמיות מיט שטיינער מיט אלע זאכן ווי דער מקדש הראשון איז געווארן געבויט, דאס קען יא? וואס דאס איז דאך א תמיה קיימת, דאך א שאלה וואס ס'בלייבט, די שאלה בלייבט, אז שכינותו יתברך הבלתי מוגבלת, וואס השמים ושמי השמים, כולל עולמות העליונים איז לא יכלכלוך, ווערט נמשך און איז שורה ושוכן בבית הזה, דער רבי קומט צו א מסקנה אז דער ענין פון די שכינה זאל זיין אין משכן מוז קומען מלמעלה נאר בכח הכל יכול פונעם אייבערשטן וואס אין דעם איז מודגש אז דאס קען אויפגעטאן ווערן בלויז מצד כוחו יתברך הבלתי מוגבל נאר פון דעם קען עס ווערן געמאכט און נישט מצד כוחו ופעולתו פון דעם אדם למטה און וואס זאגן מיר דא ווי הייסט די פרשה תרומה תרומה מיינט וואס מיר געבן די תרומה ווי קען עס זיין? וואס האט עס דא מיט אונזער געבן? דאס קען דאך נישט זיין נאר מיטן אייבערשטנס כח. מה שאין כן דער פירוש ותוכן פון ווארט תרומה, וואס איז אדרבה מדגיש נישט די השראה והמשכת אלוקות במקדש, וואס קומט מצד למעלה, און ס'ווייזט אויכעט נישט אויף דעם ענין פון בכלל פונעם משכן, און נישט נאר אויף דעם ווי ס'קומט אראפ מלמעלה, נאר דאס וואס דער מענטש טוט אין דעם, דער רבי האט אונטערגעשטראכן מענטש, נאר וואס דער מענטש טוט, תרומה וואס מיר ברענגען די תרומה. און נאך מער אין ווארט תרומה ווען ס'שטייט נישט מקדש איז אפילו נישט מרומז ווי די נדבת המשכן קומט אן און ווערט דעם אויבערשטנ'ס נאר בלויז די הפרשת האדם, ס'ווייזט גארנישט אויף דעם ענין וואס איז, וואס איז תרומת המקדש, ס'שטייט ויקחו לי תרומה, ממילא דער ווארט תרומה גיבט דאך גארנישט ארויס אינגאנצן, ס'ווייזט נאר דעם אז דער מענטש איז מפריש פון זיינע געלט, פון זיינע גאלד נעמט זיך אראפ אביסל, ער לייגט אוועק אין א זייט און ער ברענגט דאס צו געבן אויף דעם משכן. לכאורה איז תרומה ווייזט דאך אויף עבודת האדם, נישט אויף השראת השכינה, וואס השראת השכינה קען דאך זיין דווקא ושכנתי, וואס איז מלמעלה און נישט אויבן נאר דורכ'ן כל יכול קען עס ווערן, און דא איז מען מדגיש מער דעם ענין פון דעם מענטשן. ממילא האבן מיר די שאלה ס'איז נישט פארשטאנדיג פארוואס האט מען א נאמען געגעבן די פרשה תרומה, לכאורה וואלט געפאסט מערער ועשו לי מקדש פריער און דערנאכדעם ויקחו לי תרומה, און אויכעט ווי דער רבי האט עס מדגיש געווען אין אות ב' אז לכאורה איז דאך עס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, ס'איז דאך לכאורה סתירות'דיגע, עס איז דאך סותר אויכעט, דער ענין פון תרומה ווייזט נאר אויף דעם ענין פון די מענטשן און נישט אויף דעם ענין פון מלמעלה. אות ג', אין אות ג' וועט דער רבי ברענגען א, וועט דער רבי מקדים זיין נאך א שאלה כללית אויפן ענין, און דערנאך וועט מען דאס קענען פארשטיין. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם א שאלה כללית אין דעם ענין. א כללית'דיגע שאלה אין דעם ענין, צוליב וואס דערציילט די תורה באריכות הכי גדולה וועגן תרומת המשכן, עשיית קרשי המשכן, היריעות וכו', פארוואס איז די תורה מאריך אזוי שטארק אין דעם? ועל דרך שאלת חזל, די גמרא פרעגט אין יומא, מאי דהוה הוה, וואס איז געווען איז געווען, אויב ס'דא אין דעם, אויב איך זע אז ס'דא אין דעם גלייך א הוראה וואס כ'קען זיך אפלערנען פון דעם, איז פארשטאנדיג, דא רעדט מען דאך וועגן דעם משכן וואס איז געווען, וואס איז מער נישטא, ער איז טאקע באהאלטן ער איז באהאלטן אונטער דעם בית המקדש אבער למעשה בפועל דער משכון איז געווען איז מאי דהוה הוה תורה אליין זאגט אז דער משכון איז אן עראי כמו שנאמר א פסוק אין שמואל ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן אז לכתחילה איז געווען דער אויבערשטער געווען אין א אוהל אין א משכון דערנאכדעם איז געקומען דער מקדש דער בית המקדש אין ירושלים ס'איז נאר א ציווי לפי שעה, ווי דער רמב ם זאגט אין אנהייב פון הלכות בית הבחירה, ס'איז געווען א ציווי לפי שעה, כמו שנאמר ווי ס'שטייט קלאר א פסוק אין פרשת ראה, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, איז דאס געווען א משכון. דער ציווי לדורות איז נישט דאס. דער ציווי לדורות איז דער בנין המקדש בירושלים, דער בית דער בית עולמים, איז וואס זענען די פרטים פון משכן נוגע צו אידן לדורות בכל הזמנים ובכל המקומות, וואס קומט דאס אונז אויסלערנען אין אלע אין אלע צייטן און אין יעדע אומשטענדן אין יעדן פלאץ אין דער וועלט, וואס קומט דאס אונז לערנען? ווי געזאגט ביים אנהייב, דער רבי דערמאנט דאס נישט, אבער לכאורה דאס צען פראצענט פון גאנץ חומש ווערט אוועקגעגעבן אויף די מעשה פונעם משכן. ס'ווערט איבערגעחזרט אין ויקהל פקודי נאכאמאל ווי מ'האט עס געמאכט, ווי משה האט עס אויפגעשטעלט און ווי מ'האט עס געברענגט צו משה מיט אלץ. אויך נאכדעם ווי דער משכן איז נגנז געווארן, וואס איז דאס די הוראה לדורות ובכל הזמנים. אויך נאכדעם ווי דער משכן איז נגנז געווארן און במקומו איז געבויט געווארן דער בית המקדש. דער רבי ברענגט אראפ, ווי די גמרא דערציילט אין סוטה, אז דער משכן איז נגנז געווארן און נאך דעם איז געבויט געווארן דער בית המקדש. לכאורה, וואס איז די הוראה פון דעם? וואס דערציילט די תורה אזויפיל וועגן דעם ענין? ווי איז דען מיט דער סיפור און דינים וועגן דעם בנין פון די בתי מקדשות? לכאורה קען דאך זיין די שאלה אויכעט אויף די בתי מקדשות, כאטש אז אויך זיי זענען חרוב געווארן, איז אן ענין וואס אידן דארפן וויסן בשייכות צום מקדש דלעתיד, דערפאר דארפן זיי וויסן, פארוואס? ווייל דאס רוב ועיקר הבנין דלעתיד איז מיוסד אויפן סדר הבנין פון בית ראשון ושני, דער רמבם אין די הקדמה אויף פירוש המשניות אויף מסכת מידות וואס דארטן שטייט די מידות פון דעם בית שני זאגט דער רמבם אז מען דארף האבן די אלע זאכן ווייל דער בית המקדש השלישי וועט זיין מיוסד אויף דעם מקדש ראשון און דעם מקדש שני וואס איז אבער איצט נוגע צו וויסן די אלע פרטים פון תרומת ועשיית המשכן וואס לכאורה האט דער בית המקדש השלישי האט דאך נישט צו טון אין גאנצן צו דעם ענין פון דעם משכן ער וועט זיין ווי דעם משכן די זאכן נישט ווי דעם משכן וואס טוט זיך נאך מער, די שאלה ווערט נאך שווערער, פארוואס איז די תורה אזוי מאריך אין די בנין פונעם משכן? בנוגע דעם בית המקדש, איז די קריאה ולימוד פון די פרטי בנין הבית נישט נאר א הכנה והכשרה צום בנין דלעתיד, מיט דעם וואס איך ליין, מיט דעם וואס איך לערן וועגן דעם בית המקדש השני, אדער אדער ווי מ'לערנט אין יחזקאל וואס רעדט זיך דארטן, וועגן דעם בנין, איז דאס נישט נאר א, איז דאס נישט נאר א הכנה והכשרה מ'גרייט צו און ס'מכשיר ווי צו מאכן דעם בנין דלעתיד, ווייל כשיבנה במהרה בימינו יש לשמור ולעשות התבנית ההוא, נאכמאל דער לשון פון רמבם אין פירוש המשניות, עס קומט אויס אז ווען איך לערן איז דאס א הכנה והכשרה, זאגט דער רבי נישט נאר וועגן דעם, נאר ס'איז נאך מער, דורך קריאה ולימוד פון צורת הבית, איז ווי דער אויבערשטער האט געזאגט, שטייט קלאר אין תנחומא, א לשון פון תנחומא, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית, דאס איז דאך נאך א טיפערע זאך, ווען איך לערן די זאכן פון דעם בית פון דעם בית המקדש הראשון והשני, איז דאס נישט נאר א הכנה והכשרה, נאר ס'איז עכט אזוי ווי איך וואלט עס געבויעט דעם בית המקדש. און כביאור חזל, ווי ס'ווערט מבואר אין דעם אין דעם תנחומא, דורך דעם באווארנט מען אז עס זאל נישט זיין בנין ביתי בטל. דורך דעם וואס מען לערנט קומט אויס אז דער בית איז גארנישט בטל, ס'איז אזוי ווי דער בית ראשון בית שני געפינען זיך. וואס דער רבי האט זיך געקאכט זייער שטארק אין די צייטן פון די דריי וואכן, וואס איז די צייט וואס דער בית המקדש איז חרוב געווארן און די הכנה צו תשעה באב, אז מען זאל לערנען די הלכות אין רמבם, הלכות אין משניות, אין אלע ערטער וואו מען קען וועגן דעם בנין פון בית המקדש, יעמאלט איז מען מקיים די בנין פון, עס איז נישט בנין ביתי בטל. איז ממילא קען מען נישט פרעגן קיין שאלה אויף דעם ענין פון בית שני ושלישי אבער אויף די משכן, פאר וואס נעמט אוועק די תורה אזוי פיל פלאץ און רעדט וועגן דעם ענין פון משכן. במה דברים אמורים, ווען די קריאה ולימוד איז אין די ענינים פון בנין בית המקדש, וואס זיין בנין איז א מצוה לדורות, ווי געזאגט פריער, אז דער בנין שלישי וועט זיין ווי דער צווייטער, ווי דער ערשטער און דער צווייטער, און דאס איז דאך א מצוה לדורות ס'וועט זיין אזוי ווי דעם ראשון און שני וועט זיין דער שלישי, ס'איז נאר וואס בפועל קען מען איצט אים נישט בויען, אבער ס'איז ווי געזאגט פריער ס'איז אין בנין ביתי בטל, דער בנין איז דא און דאס איז די הוראה לדורות ווי אזוי עס צו מאכן און אלעס. מה שאין כן דער משכן איז דאך געווען א ציווי נאר לדורו איז דאך די קשיא געוואלדיג די קשיא שרייט דאך ארויס אויב ס'איז נאר געווען א ציווי לדורו און דער מקדש איז א ציווי לדורות איז פארשטיי איך וואס איך קאך זיך אין מקדש א גאנצע הלכות אין רמבם אין בית הבחירה וועגן דעם פון בית ראשון און בית שני ווי דאס איז געווען געבויט משניות מידות און אין יחזקאל אבער וואס האט דאס צו טון דא דער משכן וואס איז נאר געווען א ציווי אויף דעם מאל איז געווען א ציווי עראי און נישט קיין ציווי לדורות איז געווען א ציווי נאר לדורו אות ד' און דער רבי וועט טרייען צו געבן א ענטפער אויף דעם, דער רבי וועט דאס אפפרעגן, נאכדעם וועט קומען דער חידוש און דער רבי וועט ענטפערן וואס טוט זיך דא, ס'איז דאך גאנץ נישט פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך, וועגן דעם ענין וואס די פרשה ווערט אנגערופן, ווערט אנגערופן תרומה, פארוואס הייסט עס נישט ויקחו לי, פארוואס שטייט נישט די פריערדיגע ווערטער, פארוואס שטייט עפעס האסט נישט אנגערופן, ועשו לי מקדש, וואס דאס איז דער תוכן פון די גאנצע סדרה, תרומה גיט נישט ארויס דעם תוכן פון די סדרה, תרומה איז דא אסאך תרומות, אדער ס'גאר דא צען תרומות ברענגט ער אדער אין אנדער ארט די גירסא ג' תרומות איז דאס איינע פון די ג' איז וואס גיט ארויס תרומה דעם גאנצן ענין פון דאס גיט נאר ארויס דעם ענין פון די הכנה צו דעם משכן און די תוכן פון דעם ענין איז דאך נאר ווי געזאגט פריער ווען די כל זמן די שכינה רוהט נישט דארטן קען מען דאס נישט אנרופן אפילו משכן ווי ווערט דאס ארויסגעגעבן אין דעם ווארט תרומה קשיות זענען געוואלדיג דער רבי וועט פרובירן מיט א געשמאקן ענטפער אבער דער רבי וועט זאגן אז מען קען דאס נישט ניצן דער רבי וועט אריבערגיין צו זיין חידוש אות ד' לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן ווי מ'האט שוין גערעדט אמאל בארוכה, ס'געדרוקט, דער רבי האט אמאל גערעדט א ביאור אין רמב ם אין הלכות בית הבחירה, ס'געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ט ז, אין עמוד דרײַ הונדערט צוויי, ווער ס'וויל אריינקוקן דארטן. לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן ווי מ'האט שוין גערעדט אמאל בארוכה, אז דער ציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כאטש עס שטייט בנוגע בנין המשכן, ווי עס שטייט אין היינטיגע פרשה, איז דאס אבער א ציווי לדורות אויף בויען א בית לשם, די לשון פון רמב ם, דאס וואס ס'שטייט דער לשון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שטייט דאך בכלל נישט, שטייט דאך דער לשון מקדש, איז דאס א איז דאס א ציווי לדורות, נישט אויף משכן, נאר טאקע אויף מקדש ראשון, מקדש שני, און דערנאך מיט'ן אייבערשטנס הילף גלייך מקדש שלישי. א ציווי אויף אלע בתי מקדשות, דער רבי האט אונטערגעשטראכן אלע, דער משכן איז דער ציווי ועשו לי מקדש אויף אלע מקדשות. כולל דעם מקדש דלעתיד, דאס הייסט אז דער ציווי אויף אלע בתי מקדשות לערנט מען אפ פון דעם ציווי אויף בנין המשכן. ממילא האבן מיר שוין דא לכאורה א גוטן ענטפער, איז דאך עס איז דערפאר פארנעמט די תורה אזויפיל פלאץ, ווייל דאס איז די הוראה לדורות אויף בויען די אנדערע זאכן, עס איז נישט טאקע נאר הוראה ציווי נאר לדורות. זאת ועוד, מען קען נאך ענטפערן נאך טיפער, הגם אז דער ציור און פרטים פון מידת אורכו ורוחבו פון בית המקדש זענען געווען אנדערש ווי אין משכן,

אז הכל חייב לבנות ולסעד בעצמם ובממונם סיי אנשים און סיי נשים. לשון פונעם רמב ם אין הלכות בית הבחירה, פרק א', הלכה י ב, האבן מיר דאך ביידע זאכן, אז אפילו דער אורך ורוחב איז נישט געווען די זעלבע, איז אבער די אלע זאכן אינעווייניג איז, די ענינים העיקריים דארטן, דער ארון מיט די אלע אנדערע זאכן איז דאך בדוגמת המשכן, און אויך דער ציווי אויף תרומת ונדבת המשכן, פון דעם וואס דער אייבערשטער זאגט כל איש אשר ידבנו ליבו זאל ברענגען אלע זאכן, זאגט דער רמב ם דעם לשון, הכל חייבים לבנות ולסעד בעצמם ובממונם אנשים ונשים אין דעם בית המקדש אויכעט, און ער לערנט עס ארויס פון דעם נדבת המשכן. וואס לפי זה איז מובן, אויב אזוי איז פארשטאנדיג אז אויך די קריאה ולימוד פון מלאכת המשכן איז נוגע און העלפט אז דער בנין בית המקדש זאל זיין כדבעי. אויב איך לערן עס ארויס פון משכן, קען ער, פריערט האט מען געלערנט אז אז מען לערנט דעם בנין פון דעם פון די בתי מקדשים איז אין ביי אין בנין ביתי בטל. יעצט זאגט דער רבי לכאורה דאס אפילו ביים משכן אויך. איז הייבן מיר אן צו פארשטיין פארוואס די תורה נעמט אזויפיל, דער רבי האט געזאגט אז פארשטיין די שאלות וואס מען האט געפרעגט פארוואס הייסט תרומה און א תרומה גיט עס נישט ארויס, עט מאסט זיין, עט מאסט זיין קעגן א אנדערע זאך וואס דער רבי האט אנגעגעבן צו מזל זיין מיט גיין, צו פארוואס די תורה פארנעמט אזויפיל פלאץ אויף דעם ענין פון דעם משכן, זאגט דער רבי, עס איז נישט קיין שאלה, איך האב א ענטפער אויף דעם. ויתירה מזו, קען איך זאגן נאך מער יש לומר, על כל פנים אין פנימיות הענינים, על פי חסידות, דאס וואס בפועל איז געווען באופן זה, אז פריער האט מען געבויעט א משכן לפי שעה, אין זמן פון עדיין לא באתם עד עתה, לכתחילה האט מען געבויעט בפועל א משכן, און ערשט דערנאך האט מען געבויעט א בית לדורי דורות, שפעטער ווען באתם אל הנחלה ווען זיי זענען אנגעקומען אין ירושלים, איז עס דערפאר וואס אזוי איז דער סדר און אופן קיום המצוה. אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט אז די מצוה זאל זיין, ווי זאל עס זיין? מן הקל אל הכבד, קודם א גרינגערע, דערנאך די שווערערע, פריער משכן וואס דאס איז אוהל און עראי, מ'האט גערעדט פריער דעם פסוק פון מ'האט געהאט פריער דעם דעם פסוק פון ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן, דאס איז די ערשטע זאך. פריער משכן אוהל ארעי ולא באופן די נחלה במקום נישט אין נחלה ווי אין ירושלים און ערשט דערנאך האט געקענט זיין א בית ס'האט נישט געבויט פון נאר פון עצים ס'א בית ס'א קביעות און ס'א נצחיות דער בית עולמים דווקא בירושלים און דערפון איז אויך פארשטאנדיג בנוגע דעם לימוד וקריאה אין צורת הבית ס'איז א בפועל איז טאקע געווען א אופן פון א ענין וואס איז געווען טאקע אן ארעי, אבער לפי פארוואס לפי שעה ווייל אזוי דארף זיין די סדר העבודה, דערפון איז אויך פארשטאנדיג בנוגע דעם לימוד וקריאה אין צורת הבית, כדי עס זאל זיך אויפטון בשלימות, דער כאילו הם עוסקים בבנין הבית פון בית המקדש, איז נישט גענוג די קריאה ולימוד אין תורת הבית, נאר פריער זאל זיין די קריאה ולימוד פון צורת המשכן, אזוי ווי דער רבי שליט"א האט געמאכט מן הקל אל הכבד, און מ'האט געלערנט פריער אז די הוראה פון די משכן איז די הוראה פון בנין הבית אויכעט, הגם אז די לענג און די ברייט איז נישט די זעלבע, איז אבער אינעווייניג אלץ די זעלבע, און דער רמב"ם לערנט ארויס פון דארטן אז הכל חייבים לבנות ולסעד, איז האט געדארפט זיין אז דו ווילסט מאכן ס'זאל זיין כאילו בנין ביתי איז נישט בטל, און דו ווילסט מאכן ס'זאל זיין א הכנה ווייל ס'זאל זיין אזוי ווי דעם, דארף מען לערנען דעם משכן פריער, קודם דעם משכן און דערנאך לערנען וועגן בית.

דארף מען זאגן אז אויך דער ענין איז א נצחי, אז ס'איז דא די הוראה און מעמד און מצב ברוחניות פון דעם ענין וקיום בנין המשכן, ווי דאס איז בפני עצמו, ווי דער משכן איז געבויט געווארן בפני עצמו, אויב אזוי, אויב ס'איז געבויט געווארן בפני עצמו, וואס איז דא אין דעם דער ענין פון דעם, ווערט די שאלה, קומט, בלייבט צוריק די שאלה, פארוואס איז די תורה אזויפיל פלאץ, אזויפיל פרשות פארנומען מיט דעם ענין פון דעם משכן? איז דער רבי האָט עס אָפּגעפֿרעגט אױף דעם סאָרטן אופֿן, אַז בפּועל די תּורה איז טאַקע נצחית, אָבער בפּועל איז געװען דער משכּן געשטאַנען בפֿני-עצמו, און מיטן בנין המשכּן אַלײן האָט מען שױן יוצא געװען מיט דעם ועשׂו לי מקדש. ממילא מוז מען זאָגן, אַז דאָ איז דער ענין פֿון נצחיות אין דעם, אַז די הוראה און מעמד ומצב ברוחניות פֿון דעם ענין פֿון קיום המשכּן איז װי אַ ענין בפֿני-עצמו,

איז דאס געווען א גזירה אז עליונים לא ירדו, השמים שמים להשם והארץ נתן לבני אדם, יעמאלט איז בטל געווארן די גזירה, איז דא די דעה אז ס'געווען יעמאל די השראת השכינה. און צו דערצו וואס עס שטייט ונאמר וירד השם על הר סיני, אז עליונים ירדו לתחתונים, שטייט גלייך נאכדעם וכתיב ואל משה אמר עלה אל השם, דער תחתון זאל עולה זיין. און אין אן אנדער ארט זאגן חזל דאס איז איין ארט, אז ס'געווען יעמאל בשעת מתן תורה. אין אן אנדער ארט אין חזל שטייט. אימתי שרתה שכינה בארץ ברענגט זיך א מדרש אין במדבר רבה ביום שהוקם המשכן איז דא צוויי דעות איין השראת השכינה געווען ווען דער אייבערשטער האט מבטל געווען די גזירה פון עליונים און תחתונים אז א אל אז דער תחתון האט יא השפעה אויפן עליון דער עליון קומט אראפ און ער ווערט און ער ווערט הייליג ווי מען דערמאנט אלעמאל דעם ענין פון די תפילין פון יעקב אבינו וואס געווען די מקלות האט אפ געלייגט האט אפ געטון די עבודה איז דאס נישט געבליבן קיין הייליגע זאך היינט א ספר תפילין און העכער און העכער א ספר תורה די הייליגסטע זאך און די צווייטע דעה איז אז געווען ווען הוקם המשכן יעמאלט געווען ושכנתי בתוכם ומובן ס'איז פארשטאנדיג אליין אז ס'איז נישט קיין מחלוקת אין מציאות. אז מר אמר חדא, ומר אמר חדא, ולא פליגי. יעדער איינער רעדט וועגן אן אנדער סארט זאך, און זיי קריגן זיך נישט, ס'איז נישט קיין מחלוקת צווישן זיי. און דער רבי איז מסביר. די השראת השכינה במתן תורה איז געווען, ווייל אני המתחיל וירד השם על הר סיני. ס'איז א גרויסער חילוק פון די השראה מיט די השראה. די השראת השכינה וואס ער האלט אז ס'איז געווען ביי מתן תורה, איז געווען ווייל אני המתחיל, דער אייבערשטער האט געזאגט איך בין דער וואס איך הייב אן. וויבאלד עס איז געווען מצד למעלה, איז דעריבער כאטש בשעת מעשה. בשעת מעשה פון וירד השם על ההר, איז כל הנוגע בהר מות יומת. דער הר איז געווען יעמאלט הייליג, און ס'איז געווען סכנת נפשות. ווער ס'רירט עס אן איז מות יומת. ס'איז דא קדושה אין דעם גשמי פון הר סיני. מיט דעם וואס דער אייבערשטער איז אראפגעקומען געווארן א קדושה אין הר סיני. איז אבער במשוך היובל דער סימן פון סילוק שכינה, ווי שטייט גלייך אין תורה, המה יעלו בהר, זיי מעגן ארויפגיין דער הר איז נישט געבליבן קודש. דער הר סיני איז געבליבן ווי פריער, וואס איז ער געבליבן? חול. רבי לייגט צו אין הערה פֿינף און פֿופֿציק אז איין זאך וואס איז יא געווארן אז די זוהמא פון די אידן וואס איז געווען פון דעם עץ הדעת איז אוועק געגיין און ס'איז קיינמאל נישט צוריק געקומען איי זי איז דאך צוריק געקומען ביים חטא פונעם עגל ברענגט זיך אבער אראפ פון זוהר אז ס'איז נישט צוריק געקומען אינגאנצן אזוי ווי ס'איז געווען פריער אבער דעם אין עצם העולם האט עס נישט געהאט קיין השפעה אויף משנה זיין דעם עולם דער בארג איז געבליבן ווייטער חול דאס רעדט זיך וועגן די השראת השכינה מה שאין כן די השראת השכינה במשכן איז געקומען דורך ועשו לי מקדש על ידי עשיית בני ישראל. סאו די השראת השכינה איז געווען טאקע ווען דער אייבישטער איז אראפגעקומען אין הר סיני, און ווען איז געווען דער, ווי דער צווייטער מדרש וואס עס זאגט אז ס'איז געווען ביי דעם ענין פון ושכנתי בתוכם, ווי זיך דאס געטאן פריער איז געווען וירד הוי' על הר סיני דערפאר זעט מען טאקע דער הר איז נישט געווארן דורכגענומען אינגאנצן ווען נישט די השראת השכינה אין משכן געווען ועשו לי מקדש געווען ועשו על ידי עשיית בני ישראל און ווי דער פסוק איז דאס מדגיש אויך ביי פרטי המשכן והכלים ווי דער לשון דארט אין אלע ערטער וואס עס שטייט ועשו ואת המשכן תעשה ס'הייבט זיך אן פון דעם ערשטע זאך פון דעם ארון ועשו ארון ועשית בדים ועשית כפורת אזוי אין אלע פרטים פון די כלים און די קרשים שטייט דער לשון ועשו וויבאלד אז דער השראת השכינה איז געקומען דורך עשיית אדם דערפאר וואס מיר האבן געטון איז די קדושה נקבע געווארן אין דער חפצא גשמי פון משכן דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די וועלט אויף א אופן אז דווקא דורך א איד וואס ער טוט קען ער אראפברענגען די שכינה דא למטה. דאס איז געווארן א קדושה אין דעם משכן וחלקיו, נישט אזוי ווי פריער ווען עס קומט מלמעלה איז דאס נישט פועל אויפן תחתון אינגאנצן. איז פריער איז עס געווען מלמעלה, דער ערשטער וואס עס זאגט אז עס איז געווען בהר סיני איז עס געווען מלמעלה למטה,

וויבאלד אז דער מכוון פון עליונים ירדו לתחתונים, וואס איז די כוונה, וואס איז דער מכוון אין דעם ענין פון עליונים ירדו לתחתונים, איז אז תחתונים יעלו לעליונים, וועלט זאל ווערן א דירה לו יתברך, דאס דער גאנצער אויפטו פון אז דער אייבשטער האט מבטל געווען די גזירה, ואני המתחיל אז אויך אן מיר זאלן קענען ארויפגיין, ולמיילא איז דאך אין כח חסר פועל, ווען מען רעדט וועגן דעם אייבערשטן, ברענגט דער רבי ברענגט אראפ פון פרדס, אז ביי ביי אונז וואס זענען באשאפן געווארן איז אז ס'דא כח און ס'דא פועל, איז א כח איז חסר פועל, ס'דא כח און ס'פעלט דער עצם מ'זאל עס טון, ביי דעם אייבערשטן וויבאלד אז ס'דא דער ענין פון כח איז נישט קיין חסר פועל. זענען די תחתונים געווארן א דירה לו יתברך.

שלימות הכוונה איז אבער א אנדערע, אז די תחתונים זאלן ווערן א דירה צום אויבערשטן, נישט נאר דורך דעם פועל, וואס ווערט מצד כוחו יתברך, ביי דעם אייבערשטן איז דאך כוח אין חסר פועל, דערפאר איז בשעת דער אייבערשטער קומט אראפ איז טאקע געווארן דירה, אבער בשעת ער איז אוועק איז עס געבליבן א הר חול, מה שאין כן בשעת דער אייבערשטער איז געווען דא, איז עשרת הדיברות געווען פון אלע ד' רוחות עולם, די וועלט איז געווען בטל. דאס איז נישט דער תכלית וואס דער אייבערשטער וויל דער אייבערשטער וויל אז וואס איז נישט חסר פועל און עס איז נאך אבער נישט דא דער קב שלו עשיית התחתון עס פעלט נאך דער ווי די גמרא ברענגט אראפ רוצה אדם בקב שלו עס פעלט נאך דער קב שלו די עשיית התחתון נאך עס זאל זיין א פועל וואס ווערט געטון דורך דעם תחתון ביי דעם אייבערשטן דאס כח חסר פועל, ביי אונז דארפן האבן דעם פעולה, ווען ס'קומט די פעולה פון ועשו ועשית מיט די אלע זאכן, אז דער אדם בעבודתו זאל פון עולם הזה מאכן א דירה לו יתברך, איז דאס האט דער אייבערשטער איבערגעגעבן די אידן אז זיי זאלן עס טון, און דאס איז דער אויפטו פון משכן לגבי מתן תורה, יעצט וועט מען זען דעם חילוק פונעם משכן, השראת השכינה, און השראת השכינה ביי מתן תורה. אז דער ושכנתי בתוכם האבן אידן ממשיך געווען דורך זייער עבודה דורך ועשו לי מקדש. און דערמיט ווערט פארשטאנדיק דער טעם וואס דער פסוק איז מקדים דעם ענין פון ויקחו לי תרומה, ווייל אט דער ענין פון אז השראת השכינה במשכן קומט דורך דער עבודה פון אידן דריקט זיך אויס אין דעם ענין פון תרומה כדלקמן. דער רבי לייגט אוועק דעם יסוד מיט דעם ענטפער אויף די ערשטע שאלה, פארוואס הייסט די פרשה תרומה? תרומה איז דאך נאר א הכנה אויף דעם, תרומה איז נישט נאר איין תרומה, ס'איז א סך סארטן תרומות, וואס איז די תרומה דא אזוי געוואלדיק אז ס'גיט ארויס דעם תוכן פון די פרשה? דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד, תרומה ווייזט אויף עבודת התחתון, תרומה ווייזט ותחתונים יעלו למעלה תרומה ווייזט אז א איד האט עס געטון ועשו לי זיי האבן עס געטון ווי האבן זיי עס געטון דורך דעם עניין פון די תרומה דאס ברענגט ארויס דעם גאנצן עניין פון השראת השכינה למטה דערפאר איז די פרשה תרומה און נישט ויקחו לי און נישט ועשו לי מקדש פריער ווי דער רבי האט געפרעגט אין די שאלות אין אות ואו וועט דער רבי מסביר זיין דעם עניין אות ואו תרומה האט צוויי טייטש תרומה אזוי ווי רשי אלף פירוש רשי רשי ברענגט עס אראפ אין אין אין די פרשה ס'איז הפרשה הפרשה מיינט אפשיידן כ'האב א כ'האב א סך גאלד נעם איך א שטיק גאלד און זאג דאס גיי איך אוועקגעבן דאס גיי איך תרומה דאס איז דער לשון פון תרומה אפ אפשיידן בית איז דער לשון דער זוהר ברענגט אראפ הרמה הפֿרשה, איך בין דאָס מעלה, נישט נאָר איך שײד דאָס אָפּ, נאָר איך בין דאָס מעלה. די צװײ פּירושים, װאָס זײַנען פֿאַרבונדן זה בזה, דורך דעם װאָס איך שײד דאָס אָפּ, בין איך דאָס מעלה, איז פֿאַרבונדן אײנער דעם צװײטן, זײַנען ניט נאָר מסביר אַז די הרמה פֿון װעלט ועניניה, זהב וכסף וגומר, צו אלוקות טוט זיך אױף דורך הפֿרשת האָדם, נאָר זײַנען אױך מתאר דעם אופֿן העבודה והעליה. די צװײ טײַטשן, װאָס מע זאָגט אַז זײַנען פֿאַרבונדן אײנער דעם אַנדערן, זענען זײ נישט נאָר מסביר אַז די אָרעמע, ווערט דורך א אידן, ווערט דורך א אידן, דוקא דורך א מענטש דורך א איד, נאר זיי זענען אויך מתאר וויאזוי מען טוט דאס, ווי טוט מען די עבודה און די עליה, ווי טוט מען עס? דער ווארט תרומה הפרשה איז מדגיש אז נישט אלץ וואס ער האט גיט דער אדם אוועק, איך בין מדגיש א חלק פון וואס איך האב, ער שיידט אפ א טייל פון זיינע נכסים און איז עס מרים, גיט אוועק אויבן צום אויבערשטן, לי לשמי, ווי די לשון אין רשי. און עס איז דא א חילוק צווישן די צוויי אופני השראת השכינה הנל. דארט איז דא א גרויסער חילוק אין די השראת השכינה וואס איז געווען ביי מתן תורה און וואס איז געווארן ביי דעם ענין פון משכן. בשעת דאס ווערט נמשך מצד למעלה ווי ביי מתן תורה, איז די השראת השכינה באופן שווה בכל חלקי העולם. ווי געזאגט פריער, אלע פיר זייטן האבן געשריגן האט מען געהערט אנכי השם אלוקיך. דאס איז ווען ס'קומט מלמעלה די גאנצע וועלט ווערט איינס מה שאין כן ווען די השראת השכינה ווערט אויפגעטון דורך דער עבודה ופעולת התחתון המטה איז דארט דער חילוק לפי דרגת נדיב לבו און דאס איז בסדר והדרגה דאס ווערט געטון אויף א אופן איך שייד אפ אביסל נאך אביסל נאך אביסל ביז איך הייב אויף די גאנצע וועלט און איך מאך איר א כלי לאלוקות דאס וועט דער רבי גיין מסביר זיין מן הקל אל הכבד

און דעריבער בעבודתו איז מפריש פון זיי, ס'דא תחתונים, וואס זיי זענען, וואס זיי זענען נישט בטל צו אלוקות, ס'הערט זיך נישט זיי אלוקות, און דעריבער בעבודתו איז מפריש פון זיי, מפריש פון זיי, פארוואס? ווייל תפסת מרובה, לא תפסת ווי די גמרא זאגט אין חגיגה, דערפאר דארף זיין, בשעת א איד גייט אן די עבודה דארף זיין, ער איז מפריש פון זיי א חלק פון וועלט, און איז דאס מרים, ער הייבט דאס אויף, הויבט עס אויף, און ער הייבט עס אויף צום אויבערשטן. און דערנאך גייט ער מדרגה לדרגה, און ער איז מפריש און מרים נאך און א שווערערן חלק פון וועלט, ביז די גאנצע וועלט זאל ווערן א דירה פאר דעם אויבערשטן דורך עבודתו, מברר זיין די גאנצע וועלט און מאכן איר א דירה פאר דעם אויבערשטן. און דער חילוק הנל איז נישט נאר אין דעם סדר ואופן הבירור והעלייה פון וועלט,

ווארום דער גילויש דער גילוי שכינה גיט נישט קיין ארט פאר א מציאות וואס איז נישט אלוקות עס קומט אראפ מלמעלה ווערט בטל די וועלט וואו זעט מען עס איך האב געזען איך דער בארג געווארן קודש דער געווארן קודש כל הנוגע בהר חס ושלום און און געווען דער ענין פון דעם פון ארבע רוחות השמיים האט מען געהערט די וועלט איז בטל געווארן דער רבי ברענגט אראפ נאך א מאמר חזל א געשמאק מאמר חזל אין מדרש שמות רבה אז ביי מתן תורה איז געווען ציפור לא צווח א ציפור האט נישט געמאכט דעם דעם קול וואס ער מאכט שור לא געה א שור האט נישט געמאכט דעם מו האט נישט געמאכט ס'איז גארנישט געווען ס'איז אלץ בטל געווארן אלץ מה שאין כן דער ביטול מצד השראת השכינה וואס ווערט אויפגעטאן מצד עבודת ופעולת האדם ובפרט בתחילת העבודה ווען מ'הויבט אן בויען דעם משכן איז עס בלויז אן עניין פון הפרשה ער נעמט פון זיין מציאות און גיט עס אפ, איז דאס מרים העכער פון זיך צום אויבערשטן, אבער נישט באופן אז ער איז מבטל בתכלית, שולל זיין עצם מציאות, געוואלדיג די חילוק פון די שכינה ווען ס'קומט דא למטה, ווערט דער ענין פון ביטול ווי מ'זעט ביי מתן תורה, ביי השראת השכינה איז פונקט פארקערט, מ'האט גענומען די גאלד מיט די זילבער, מיט די עצי שיטים, מיט אלע זאכן וואס איז געווען, די אלע פופצן זאכן אדער דרייצן זאכן, וואס האבן זיי געטון? זענען געווארן אייביג, זענען געווארן א דירה לו יתברך בתחתונים, דא איז דער חילוק פון דעם, דער אייבערשטער ווען ס'קומט אראפ מלמעלה איז דאס מבטל, ווען א איד טוט דאס איז ער עס מזכך און ער הייבט עס אויף צו דעם אייבערשטן. אבער נישט באופן אז ער איז מבטל בתכלית, שולל זיין עצם המציאות, דער אייבערשטער ווען ער קומט אראפ איז שולל די מציאות, נישטא קיין וועלט, דער שור מיט דעם ציפור, זיי ווערן בטל, זענען נישטא. א מענטש מצד עצמו קען נישט לגמרי שולל זיין און מבטל זיין דעם עצם המציאות שלו, ממילא וואס קען ער טון, ער קען נאר מברר זיין. אין מער כללית'דיגע אויתיות, דער רבי איז מצמצם און ער זאגט אין א סיכום וואס ער האט געזאגט דא, במתן תורה ביטול התחתון, בעשיית המשכן הזדככות התחתון. אות זיין, יעצט וועט מען פארשטיין דעם גאנצן ענין קלאר. און דאס איז דער טעם וואס די תורה רעכנט אויס די אלע יוד גימל. ווי ס'איז איין שיטה, אז ס'איז געווען יוד גימל ווי רשי ברענגט אראפ, אדער ס'איז געווען טית וו ווי רבינו בחיי און דער כלי יקר זאגן אז ס'איז געווען פופצן זאכן, איז פארוואס די תורה רעכנט אויס אלע פרטי זאכן? לכאורה וואלט געווען גענוג מ'זאל ברענגען נדבה און ניט מען וואלט ניט געוואוסט וואס מ'דארף האבן פאר משכן, משה וואלט זיי געזאגט זיי וואלטן עס געברענגט. וואס דארף די תורה אויסרעכענען אלע פופצן זאכן? די אלע פופצן זאכן וואס זענען דא אין דעם תרומה פאר מלאכת המשכן, ווייל אין עבודת האדם צו מאכן פון די ענייני העולם א דירה לו יתברך, איז די עבודה והעליה פון יעדן חלק פון וועלט אין אן אנדער אופן עס קען נישט זיין אלץ צוזאמען ווען ס'ווערט בטל ווערט אלץ בטל דאס דארף מברר זיין איז יעדער זאך איז אנדערש דערפאר די תורה רעכנט אויס זאלסט געדענקען אז דא 15 זאכן 15 וועגן ווי מען דארף עס טון ס'א באזונדער סארט תרומה סיי ביי הפרשה און סיי ביי די הרמה איז אינגאנצן אויף אן אנדער סארט אופן יעדער עבודה איז אנדערש על פי זה דער רבי האט דערמאנט פריער אין די שיחה אז ס'ווענדט זיך אין דעם נדיב ליבו יעדער איינער ברענגט זיין נדיבות על פי זה איז מובן, וואס די תורה איז מקדים דעם ציווי, ויקחו לי תרומה, פאר ועשו לי מקדש. די שאלה געווען, קודם זאג מיר דעם תוכן פון די פרשה ועשו לי מקדש, און נאכדעם זאג מיר ווי אזוי, ויקחו לי תרומה, זאגט דער רבי ניין, יעצט איז עס זייער געשמאק געשמאק פארשטאנדיג, וואס פאר ויקחו לי תרומה פאר ועשו לי מקדש, און וואס דער שם הסדרה איז טאקע תרומה, ווייל דער עיקר ענין וחידוש פון דער סדרה איז דער תכלית פון דירה בתחתונים, וואס איז געווען בבנין המשכן, וואס ווערט אויפגעטון על ידי עבודת ופעולת האדם? וואו זעט מען עבודת ופעולת האדם? דווקא אין דעם ענין פון תרומה, תרומה איז הפרשה והרמה, דער אייבישטער זאגט עליונים ירדו לתחתונים ותחתונים יעלו למעלה, דאס איז די תכלית וואס איך וויל האבן, דארף זיין, דעריבער ווערט די פרשה אנגערופן מיט'ן לשון תרומה. וואס ווערט אויפגעטון על ידי עבודת ופעולת האדם? וסדרה, ווי ווערט דאס געמאכט מן הקל אל הכבד, הפרשה ותרומה, הפרשה ער איז מפריש ער הייבט עס אויף און אז דערנאך קומט דער ענין ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם איך אצל איך דאס מיין פון אויפהייבן א ביסל אפשיידן און אויפהייבן און ביסט דער דאט איין פון הייליג דערנאך קען קומען ועשו לי מקדש זייער געשמאק געוואלדיג געשמאק דווקא דורך דעם פירט זיך אויס די שלימות הכוונה פון בריאת העולם דערפאר ווערט עס אנגערופן די פרשה ווערט אנגערופן תרומה און דאס איז דער ענין התרומה די השראת השכינה על ידי הפרשת האדם באופן הנל ווי מיר גערעדט פריערט אז אז א איד טוט עס לאחרי ווי עס איז געווען במתן תורה מצד הבורא ואני המתחיל ווערט נאך דעם מצד עבודה און דווקא דעמאלט ווערט נמשך עיקר שכינה בתחתונים עס קומט אויס אז ביידע זענען גערעכט, ס'איז דא די שכינה ווי זי איז אראפגעקומען מלמעלה למטה, דאס איז געווען ביי מתן תורה, און ס'ווערט געטאן דורך עבודת האדם, איז דער צווייטער מדרש וואס ער זאגט אז ס'איז געווארן די השראת השכינה איז געווען דווקא ביים ווען ס'איז געווען די ווען מ'האט געענדיגט ווען מ'האט געמאכט די משכן. דערמיט איז אויך מובן וואס די סדרה איז תרומה, ווייל די שלימות און מעלה פון אלע עשר תרומות איז ווי עס ווערט אויסגעדריקט בפרשתנו, אין דער תרומה, הפרשה והרמה, עס ווערט א משכן, השראת השכינה על ידי פעולת ועבודת האדם, טאקע דארט זענען תרומות, און וואו איז די ערשטע תרומה? דאס ווערט דערמאנט אינעם ווארט תרומה, עס ווערט אויסגעדריקט אין אונזער פרשה, ווען איז דאס די תרומה? ווען א איד נעמט און ער איז מפריש און ער איז מרים, און ער ברענגט עס ביז ס'ווערט ועשו לי מקדש. אות ח על פי זה יש לבאר ווי אויך דער בנין ומצב המשכן בפני עצמו נישט נאר אלס א הכנה והקדמה צום בית המקדש איז אויך א ענין נצחי התורה היא נצחית דער רבי וועט דאס ארויסברענגען אז נישט נאר ס'איז געווען א ענין וואס טאקע נצחי אבער געווען נאר יעמאלט און דערפאר דער משכן געווען נאר זמני ווערט די שאלה פארוואס דארף האבן די אזוי פיל פרשיות אויסרעכענען ס'איז מאי דהוה הוה דער רבי וועט מבאר זיין לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק אז דער בנין און דער מצב פון משכן אפילו בפני עצמו איז נישט נאר אלס א הכנה צום בית המקדש, נאר דאס איז דער עצם ענין, ווי דער רבי גייט עס ארויסברענגען. דאס וואס דעמאלט האט זיך אנגעהויבן דער ענין התרומה, די עבודת המטה האט זיך יעמאלט אנגעהויבן, איז געווען נישט נאר דערפאר וואס איז נאך מתן תורה, נאר נאכדעם, נאכדעם במשוך היובל, דער סימן וואס איז געווען לסילוק השכינה ווי דערמאנט פריער, ממילא האט זיך שוין נישט אנגעהערט בגלוי דער וירד הוי' על הר סיני, נאר אויך ווייל ס'איז געווען אין א מדבר. ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די עבודה פונעם משכן, האט זיך עס אנגעהויבן נישט נאר נאכדעם, ווי מ'האט גערעדט פריער, נאכדעם וואס ס'איז געווען דער ענין פון במשוך היובל, וואס זאגט רשי ווייזט עס אויף סילוק השכינה, יעמאלט איז געקומען דער אויבערשטער געזאגט אז יעצט דארף איר אליין אנהייבן טון? ניין, ס'ליגט דא נאך א טיפע נקודה, וואו איז דאס געווען? געווען דווקא אין מדבר? מדבר ברוחניות, וואס מיינט א מדבר ברוחניות, דער אלטער רבי טייטשט עס ליקוטי תורה, איז אן ארט ומצב וואס לא ישב אדם שם. א פסוק אין ירמיה, אז א מדבר איז לא ישב אדם שם. אין פנימיות התורה אין חסידות, איז דער אלטער רבי מסביר וואס מיינט לא ישב אדם, אפילו אז פשוט מיינט עס אז א מענטש קען נישט וואוינען דארט, עס איז נישטא קיין טרינקען, עס איז נישטא קיין וואקסט נישט דארט, עס איז נישטא קיין וואסער, אבער דער דער אלטער רבי זאגט אז לא ישב אדם העליון אפילו א פלאץ וואס איז נישטא דארטן די רוחניות דערפאר נישטא קיין גשמיות איז דארט נישטא קיין ישב און גילוי אלוקות דערפאר נישטא די אלע זאכן דארטן מה שאין כן אן עיר מושב איז אן ארט וואס איז דא גילוי אלוקות ישב אדם העליון שם איז וואו האט ער עס געגעבן דעם ענין פון דעם ענין פון דעם משכן מיט אלע זאכן, דווקא אין א מדבר, וואס לכאורה לא ישב אדם, ס'איז נישט געווען דארטן קיין גילוי אלוקות, א מדבר, דער רבי וועט זאגן ווייטער וואס א מדבר איז, ווי שלעכט און ווי ווייט א מדבר איז. דאס איז בכללות דער חילוק צווישן משכן און בית המקדש וואס איז געווען געבויעט אין ירושלים. ווי געזאגט פריער, דא רעדט זיך וועגן אן ענין פון א עיר מושב, און דא רעדט זיך וועגן א מדבר. נישט סתם עיר מושב, נאר ארץ ישראל, און ירושלים, מ'וועט זען ווייטער די אלע הויכע דרגות וואס איז דא. דער בית המקדש האט מען אויפגעבויט נאכדעם ווי אידן זענען געקומען אל המנוחה ואל הנחלה. ווען מען איז ארויס פון מדבר און געקומען אין א מקום מושב בני אדם, דעמאלס האט מען געבויט דעם מקדש. און געבויט האט מען אים אין אזא ארץ וואס הייסט ארץ ישראל. וואס אויף איר שטייט א פסוק אין עקב, תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, א ספעציעלע זאך, דווקא אין ארץ ישראל איז עיני ה' אלוקיך בה, און בארץ ישראל גופא וואו האט מען עס געמאכט אין ירושלים, וואס איז ירושלים? ירושלים, ווי שטייט אין בראשית רבה, אויף דעם דארטן וואס עס שטייט וועגן ירושלים, שטייט יראה יראת שלם, שלימות היראה, די שלימות פון יראה ווי דער אלטער רבי טייטשט עס אין ליקוטי תורה. און אין ירושלים עצמה וואו איז דאס נאך העכער, נישט סתם אין ארץ ישראל, נאר אין ירושלים, נישט נאר אין ירושלים, נאר דווקא אין מקום וואס איז נישט אין ארץ ישראל נאר נאר אין ירושלים, אין ירושלים אליין, מקום וואס איז געווען שער השמים. אויף דעם הר המוריה, דעם בארג וואו דער בית המקדש איז געווען, דאס איז דער שער השמים. איז דער ענין המקדש די דירה לעצמותו וואס מען מאכט פון דברים תחתונים, אן אויפטו וואס קומט נישט אינגאנצן מצד עבודת האדם, נאר אויך מצד אשר אבחר. די מקדש וואו מ'האט געמאכט איז געווען מקום אשר אבחר בו, וואס אין מדבר איז דאס מיטגעגאנגען מיט זיי א גאנצע צייט, ס'איז געווען געבויעט וואו מ'איז געווען דארטן, וואו מ'האט געהאלטן יעמאלט דארטן איז דאס געבויעט, און מ'האט דאס מיטגעגאנגען מיט זיי. בית המקדש הראשון והשני און השלישי ווערט געבויעט במקום אשר אבחר, עס האט צו טון צום אייבערשטן, די געטלעכע בחירה וקדושה וואס איז דארט שורה און מאכט זי מער מוכשר צו ווערן א כלי לאלוקות, דערפאר קען זיין דארטן דער בית המקדש. דאס ווי אזוי מ'רעדט אין ירושלים. געוואלדיג וואס דער רבי וועט ארויסברענגען דא, אבער אין מדבר. וואס איז נישט קיין מושב אדם, און איז כלל נישט ראוי צו זיין א כלי לאלוקות, ואדרבה, ס'איז א מדבר העמים, שטייט א פסוק אין יחזקאל, ס'איז דא דארט נחש, שרף, ועקרב, וצימאון אשר אין מים, דארט איז די עשיית המשכן אויפמאכן דארט א דירה פאר דעם אויבערשטן, דורכאויס מצד עבודת האדם, באופן של תרומה כנל. געוואלדיג, ארויסברענגען די מעלות פארוואס די פרשה הייסט תרומה, פארוואס די תורה איז אזויפיל מאריך אין דעם, ווייל דווקא דער משכן ווייזט אונז אויף די עבודה פון א אידן אז ער דארף קומען און מברר זיין די עולם און מעלה זיין מלמטה למעלה, נישט דער בית המקדש, דווקא אין דעם משכן דארטן ווערט עס ארויסגעברענגט, ווייל אין דעם אין דעם מקדש ווערט עס געבויט אויף א פלאץ ס'איז שוין דא א שרף רבותי, אין מדבר איז עס געווען אויף א פלאץ וואס איז גארנישט איז נאר געווען דורכאויס די תרומה וואס די אידן האבן געטון, נאר דורכדעם איז געווארן דער ושכנתי בתוכם, די שכינה איז אראפגעקומען אין משכן, און דערפאר דווקא פון מקדש המדבר, דער לשון פון רמבם אין הלכות בית הבחירה ער רופט עס אן מקדש המדבר נעמט מען די הוראה און נתינת כח אז אויך אין זמן הגלות פון אותותינו לא ראינו ווי דוד זאגט דוד המלך זאגט אין תהילים איז און אין אונזער מדבר העמים זעט מען נישט א מדבר העמים ס'איז זעט זיך נישט קיין גילוי אלוקות ס'איז א חושך כפול ומכופל זענען מיר היינט אין א מדבר אזוי ווי יעמאלט איז געווען אין א מדבר איז אויך אין אזא מעמד ומצב האט מען דעם כח צו בויען א משכן, ושכנתי בתוכם פאר דעם אויבערשטן. איז דווקא דא איז דא דער ענין פון דעם, ווייל דא איז דער ענין נאר פון די עבודה פון די אידן, און ס'איז נישט קיין פלאץ וואס דער אויבערשטער האט שוין צוגעלייגט, אלס איז נקודה געבויט אויף דעם נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אז די תחתונים זאלן מאכן די דירה פאר אים, דערפאר איז דא דער חילוק, ווען דער אויבערשטער קומט אראפ ביי הר סיני, איז טאקע ציפור און שור זענען אלע געווען שטיל, מ'האט געהערט פון אלע פיר זייטן, דער בארג איז געווען קודש, אבער ס'איז מבטל דעם עולם, א איד איז מברר דעם עולם און הייבט עס אויף דאס וואס דער אייבישטער וויל. אות ט' על פי הנל, וועט מען אויך פארשטיין דעם טעם פארוואס דער ציווי אויפן בנין המקדש לערנט מען נאר פון משכן דווקא, ווי געלערנט אין סעיף ד', די מצוה וואס מען האט געזאגט אז די מצוה פון בנין המשכן, פון דעם לערנט מען ארויס אויך די זעלבע פון דעם איז די מצוה אויף בנין המקדש. וויבאלד אז דער אויפטו פון השראת השכינה במקדש לגבי מתן תורה וואס איז דאס איז דאס וואס איז ווערט אויפגעטאן מצד עבודת האדם און דער עניין איז געווען בעיקר און מער בגלוי אין משכן פון דעם מדבר דווקא און דערפאר לערנט מען אפ אז דאס איז דער עיקר הדגשה אויך אין מקדש וואו לערנט מען ארויס אז מען דארף א מקדש פון אלע זאכן דווקא פון דעם משכן ועל פי זה יש לבאר בפנימיות הענינים וואס דער רמבם איז מדייק צו אנרופן דעם משכן

ווי דארפן זיי מנדב זיין? זיי זאלן מנדב זיין, געבן כבמקדש המדבר, אזוי רופט ער אים אן. וואו לערן איך עס ארויס? דווקא פון דעם מדבר. כאטש אז דערמאנענדיג דעם משכן אין א פריערדיגע הלכה, אין אנהייב בית הבחירה, שרייבט ער נישט דארטן משכן שעשה משה רבינו במדבר. ער שרייבט משכן שעשה משה רבינו, אז ער מיינט נישט מדבר. דא ווען ער וויל רעדן וועגן דעם מקדש וואס וועט זיין, דער ערשטער און דער צווייטער בית המקדש, דערנאך דער דריטער, יענער וועט זיין דווקא במקדש המדבר. כאטש אז דערמאנענדיג דעם משכן אין א פריערדיגע הלכה, זאגט ער נישט דעם לשון מקדש המדבר. און דער רבי איז מדגיש אין אין איין אין ניינציג, מה שאין כן אין הלכה ה, געוואלדיג, אין הלכה ה זאגט ער יא כעין קלעי החצר שהיו במדבר, ווארום ס'איז נישט דארטן ש- מקדש המדבר, דא איז ער דווקא מדגיש אז עס זאל זיין דווקא כמקדש המדבר. און דער ענין וואס איז דא ביי בנין בית המקדש, לבנות ולסעד בעצמון ובממונם, עבודת האדם באופן של תרומה נעמט זיך פון און איז בדוגמת מקדש המדבר, א געוואלדיגע ראיה און א הוכחה וואס מ'זעט ווי דער רמב ם איז שוין מדייק אז דא רופט ער עס אן מקדש המדבר ווען ער זאגט אז מ'זאל געבן ביים מקדש די זעלבע זאך ווי מ'האט געגעבן דארטן אין מקדש המדבר אשר לא ישב אדם שם וואס דארט איז נישט קיין ארט וואס האט א שייכות צו גילוי אלוקות, ס'איז א מדבר, און דער משכן איז געמאכט געווארן דורכאויס על ידי עבודת עבודת האדם כנזכר לעיל. יעצט וועט קומען וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם דערפאר שרייבט דער רמבם מדבר אפילו ווען ער רעדט זיך וועגן מקום קדוש ער רעדט וועגן ירושלים און שער השמים וואס איז דער עיקר עניין דארטן אז ס'זאל זיין עבודת האדם אזוי ווי ביי דעם משכן אז זיי זאלן בויען דעם מקדש אזוי ווי מ'האט געבויעט דעם משכן אין אן אופן פון עבודת האדם אות יוד יעצט קומט די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם דאס איז די הוראה פון עניין המשכן ותרומתו פאר יעדן איינעם בפרט און אין יעדן זמן וואס ער געפינט זיך. נישט אז מ'קען זאגן יעצט נישט, יעצט יא. פאר יעדן איינעם בפרט און אין יעדן פלאץ, אין יעדן זמן. עס טרעפט זיך לעת מן העתים אז א איד פילט ביי זיך אז ער איז אין א מעמד ומצב פון מדבר. אמאל א איד פילט אז ער איז אין א מצב פון מדבר. וואס הייסט מדבר? אשר לא ישב אדם שם. ס'איז נישטא ביי אים רחמנא ליצלן ישוב פון קיין ענין שבקדושה. ער פילט נישט קיין ענין שבקדושה. ער פילט נישט קיין ענין שבקדושה און געטליכקייט. וואס קען ווערן? קען ער דעמאלט חס ושלום אריינפאלן אין יאוש. זאגט מען אים, אז ס'איז דא דער מקדש המדבר. דער מקדש המדבר איז דא. ואדרבה, דער ציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם האט זיך אנגעהויבן און איז געווען בפועל אויף דעם משכן ווי די אידן זענען אין א מעמד ומצב פון מדבר. די מצוה פון ועשו לי מקדש איז נישט אויפן בית המקדש, ס'גייט אויפן בית המקדש אויך, וואו איז דער ועשו לי מקדש? האט זיך אנגעהויבן דווקא אין מדבר. ווער נישט צובראכן, ווער נישט צובראכן, ווער נישט נתפעל, ווער נישט פאל נישט אריין אין יאוש ווייל דו געפינסט זיך אמאל אין א מצב פון מדבר. און דורך דעם וואס א איד מאכט א משכן זייענדיג אין מצב פון מדבר, דארט מאך א משכן, ווערט דער יתרון אור מתוך החושך ווי שלמה המלך זאגט אין קהלת, ביז ער קומט צום מדבר דקדושה, צו די בחינה פון כי לא אדם, ס'איז דא א מדבר, וואס א מדבר איז לא ישב אדם שם, געזאגט פריער, אז לא ישב אדם העליון שם, איז נישטא דארטן קיין גילוי אלוקות, דורך דעם וואס מען ארבעט אין א מדבר, אויף אזא סארט מדבר, קומט מען צו צו די דרגה פון מדבר פון קדושה, וואס איז מדבר דקדושה? צו די בחינה פון כי לא אדם הוא. רעדט זיך נישט וועגן אט די דרגה פון אדם, לא ישב אדם אלוקות קומט נישט ארויף דארטן, נאר מען רעדט וועגן אזא סארט דרגה, וואס ווערט אנגערופן כי לא אדם, אסאך אסאך אסאך אינגאנצן אנדערש פון דעם אדם וואס איז העכער פון בחינת אפילו פון אדם העליון ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין ליקוטי תורה זיי אלס קאפטע רופער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס די תורה איז אזוי ממשיך דעם ענין פון מיר אזוי מבאר אין פינף פרשיות וועגן דעם ענין פון משכן אויכעט פארשטאנדיג פארוואס די פרשה איז תרומה און אלס על מקומו בשלום ווען שבת פרשת תרומה תיו שין מם